שלום וברכה. דער עולם הערט מיך, יא? מען הערט. פשט פון הערן, פשט אז מען הערט מיך איז אז דא איז דא עפעס א פיזישע קשר, א פיזיקעל קאנעקשאן צווישן די מקור, די טעלעפאן צו וואו ס'זאל נאר זיין פון וואו די קול קומט ארויס, ביז אייער אייערע אויערן. אדער בעסער געזאגט, לאמיר עס נעמען א א סטעפ ווייטער, ביז די מח. די מח איז אייגנטליך די פלאץ ווי הערן געשענט, ווי אונז הערמיר. ס'מוז אזוי זיין, יא, בהחלט. ווייל די הערן איז א זאך וואס געשענט אין דיך, אינעווענדיג. און די רעדן געשענט ערגעץ אנדערש, דא, וואו איך בין. די קול. קומט ארויס פון א, ס'גייט אריין און שפעטער קומט עס ארויס פון א הארטע ממשות'דיגע זאך, א געגנשטאנד, א זאך וואס האט, ס'פארנעמט פלאץ, ס'איז ברייט, ס'איז לאנג, ס'איז דיק, און ס'זיצט אויף א געוויסע, ס'זיצט אויף א געוויסע באשטימטע פלאץ, מ'קען עס אנכאפן, מ'קען עס אפשר יא און אפשר נישט צוברעכן. און די זעלבע זאך די פלאץ ווי מען הערט עס, פון ווי די קול קומט ארויס און נאכדעם ווי ס'גייט אריין, ס'הייסט דיינע אויערן, דיין קאפ, דיין מח, דאס אלעס זענען הארטע פיזישע זיכערע באשטימטע און באשטעטיגטע זאכן. יעצט, ס'מוז זיין אז צווישן די צוויי איז געווען עפעס א פיזיקעל קאנעקשאן אז די זאך וואס איז געווען פריער דא און איז יעצט דא, אדער פריער געווען דארט און יעצט דא איז געשען דאס איז אנגעקומען פון נקודה א' צו נקודה ב' עס איז אמת, ס'איז באמת דא א פיזיקעל קאנעקשאן. די זעלבע זאך מיט זעהן, מיט שפירן א טעם אין עסן, און סיי וואסערע אנדערע חושים אונזערע, סיי וואסערע אנדערע ענינים, וואסערע אנדערע עקספיריענסעס, חוויות, וואס די גוף אונזער נעמט אריין פון אינדרויסן, איז פשט אז ס'איז געווען א ממשות'דיגע און פיזישע זיכערע, גשמיות'דיגע אפילו לאמיר זאגן, קשר צווישן די מקור פון וואו די עקספיריענס קומט ביז אונז אינעווענדיג אין אונזער גוף, אין אונזער מח. יא, דו זעסט דאך יעצט עפעס פאר דיר, עפעס א קאליר זאל עס זיין אויף די גאס אין קאר אין שטוב מען קוקט ס'איז אייביג אזוי מ'דארף נישט צוקומען צו יעצט יא מען זעט אייביג פאר זיך א קאליר א ווייסע וואנט גרינע גראז גרעע וואלקענעס א שיינע געל גאלדענע זון מען זעט אלץ קאלירס יא איז דאך די מקור פון ווי די קאליר איז דארטן ווי ס'זיצט פון ווי ס'קומט צו אונז איז ערגעץ אינדרויסן ס'זיצט נישט אינעווענדיג אין אונז אין אונזער גוף אין אונזער מח אבער די זאך אליין, דאס הייסט די זאך וואס אונז זעען מיר, א טעם אין עסן, וואס מיר שפירן מיר, און די זעלבע זאך מיט א קול וואס מיר הערן, דאס איז שוין עפעס וואס שפילט זיך אויס ביי אונז אינעווענדיג, אין אונזער תוך, אין מיך, איך זע עס, איך פיל עס. יעצט לאמיר זיך א מינוט אפשטעלן אויף דעם, און לאמיר נעמען טאקע די חוש הטעם. ווען מען עסט א גוט שטיקל, כ'ווייס נישט וואס, פלייש, פיש, טשאקלעד, א פיינעם טעלער, געשמאקן טעלער טשולענט, דאנערשטאג ביינאכט צו שבת אינדערפרי ביי די סעודה, איז דא די עקספיריענס, די איבערלעבעניש, די חוויה פון שפירן דעם טעם. מען קען עס נישט מסביר זיין אין אנדערע ווערטער, אבער ס'איז נישט קאמפליצירט אויך נישט, ס'איז באמת גאר גאר פשוט, כי קרוב אליך הדבר מאוד, די זאך פון וואס מען רעדט יעצט, ס'איז ממש די איבערלעבעניש, די פיעלינג, די טעם. יעצט. די טעם קומט פון א צוזאמשטעל פון זאכן וואס ליגן אין די עסן, פון די זאכן פון וואס לאמיר זאגן די טשאקלאד איז צוזאמגעשטעלט, די צונג, אונזערע, און אנדערע חלקים אינעווענדיג אינעם קערפער האבן פארשידענע רעסעפטארס, אזעלכע לאמיר זיי רופן אנטענעס, וואס נעמען אויף געוויסע, וואס נעמען אויף די זאכן, ס'הייסט זיי שפירן, זיי לערנען אפ, לאמיר זאגן זיי זעצן זיך לערנען, זיי באקומען דא פאר זיך, זיי קומען אין בארירונג, אין קאנטאקט מיט א שטיקל טשאקלעד, ער לערנט עס אפ, און ער נעמט די זאכן, די אידעע וואס די רעסעפטערס, די אנטענעס אין די נאז, צו אויף די צונג, צו אין די גומען, די גום, די זאכן וואס זיי האבן אויפגענומען די איידיעס, די אינפארמעישאן, און זיי פארוואנדלען עס אין אזעלכע עלעקטערישע סיגנאלן, פשוטו כמשמעו, עלעקטעריסטי, א געוויסע פארמאט פון עלעקטעריציטעט, זיי שיקן עס אפ צום מח, און דארטן געשענט דאס וואס אונז קענען מיר אלס שפירן דעם טעם. כדי בעסער אביסל ארויסצוברענגען די נקודה איז ווען עימיצער זאל האבן אלע אינפארמעישאן פאר זיך וועגן א שטיקל טשאקלאד, ס'טייטש ער זאל וויסן די גאנצע צוזאמשטעל דערפון, אראפ, מ'רעדט נישט נאר אז ס'ליגט דא קאקאו מיט צוקער מיט איך ווייס מילך, נאר די עיקר אינגרידיענטס, די יסודות'דיגע באשטאנדטיילן פון וואס די שטיקל טשאקלאד איז צוזאמגעשטעלט, ביז וואס מ'רופט די קעמיקעל פראפערטיס דערפון, יא, דארט ממש ביים יסוד הדבר פון מילך און פון קאקאו און פון צוקער און די, נישט נאר ער וועט פארשטיין פונקטליך און וויסן אלעס וואס ס'ליגט דארטן, ער וועט אויכעט גוט פארשטיין וואס ס'געשענט ווען דאס קומט זיך צאם מיט דעם, ווען טשאק ווען קאקאו מישט זיך אויס מיט צוקער מיט מילך אויף אזא אופן אונטער אזא מאס היץ אדער קעלט, קיצור ער וועט וויסן יעדן פרט וואס איז דא צו וויסן וועגן די תוכן, די צוזאמשטעל און אלעס ארום פון דעם שטיקל טשאקלעד, וועט עס נישט זיין די זעלבע זאך ווי די געפיל, די איבערלעבעניש פון די טעם, פון שפירן דעם טעם נאכדעם וואס מען עסט מיט דעם שטיקל טשאקלעד. ס'וועט נישט נאר נישט זיין די זעלבע זאך, נאר לא קרב זה אל זה. די ידיעה'ס, די ידיעה דערפון. די הבנה אפילו דערפון, און די אייגנטליכע עקטשועל עקספיריענס דערפון, די איבערלעבעניש, דאס וואס אונז פיל מיר, דאס די געפיל וואס אונז קען מיר און באצייכן מיר מיט דעם די טעם פון טשאקלעד, לא, ס'איז נישט קיין שום שייכות צווישן די צוויי. די זעלבע זאך מיט קאליר, דאס זען א שיינע זון אונטערגאנג אדער לאמיר נישט קריכן אזוי ווייט, דאס סתם זען די קאלער בלו, מען זעט די קאליר בלוי, מען זעט עס פאר זיך יא איז. דאס קוקן און זען איז בעצם עפעס וואס מען קען שילדערן און אראפשרייבן אויף פאפיר וואס דא איז געשען, אז די זאך וואס אונז זעען מיר אלס בלוי האט אנטהאלט האט אין זיך די די און די קעמיקעלס, די און די געוויסע זאכן, לאמיר עס מאכן נאך פשוט'ער, די און די באשטאנדטייל, די און די זאך, די און די חפצא, חפצעלע, און ס'געט ארויס פון זיך כוואליעס וואס לויפן מיט א געוויסע סייז, די כוואליעס זענען בערך אזוי און אזוי גרויס און אזוי און אזוי הויעך, די גאנצע צוזאמשטעל ווייזט זיך צו אונז ווי די קאליר בלו. יעצט די שילדערונג פון אלע פרטים וואס מאכן אונז זעהן בלו בלו איז נישט די זעלבע זאך ווי די בלוי'קייט פון בלו. ס'איז נישט די זעלבע זאך און ס'איז אפילו נישט נאנט צו דאס וואס אונז קען מיר אז כ'האב געזעהן בלו והא ראיה און ס'איז א דבר פשוט, און ס'איז אויך באשטעטיגט אז ווען מ'זאל געבן פאר א בלינדן מענטש די גאנצע אינפארמעישן וועגן די קאלער בלוי, וועט ער נאכאלץ נישט האבן די עקספיריענס פון די בלויקייט פון בלוי, די רויטקייט פון רויט, די אראנדזשנעס פון אראנדזש. ער וועט נישט דאס האבן. ער וועט האבן א גוטע אקאדעמישע ידיעה, אפילו א העקעוודיגע ידיעה, ער וועט זיין מער גאון, בעסער אויסגעקאכט און קענען סאך קלארער אראפלייגן וואס בלו איז, ווי סיי וועמען וואס קען די קאלער בלו פון פשוט זעהן, אבער ער האט קיינמאל נישט געהאט די עקספיריענס פון די קאלער פון די קאלער, פון עקספיריענסן די קאלער, פון די רויטקייט פון רויט. און אונז דארף מיר פאר דעם צוועק נישט קריכן ביז די וועלט פון בלינדע מענטשן, ווייל ביי זיך אליין זעהן מיר עס אויך. אונז וועמיר קיינמאל נישט פארשטיין אן איבערלעבעניש, אן עקספיריענס, א געפיל, אן עמאושען, אן דעם וואס מ'זאל מיר עס אליין דורכגיין, אליין איבערלעבן. די נענטסטע הסבר וואס מ'קען פאר דעם באקומען איז זאגן אז דאס איז אזוי ווי דעם, לאמיר זאגן אז עימיצער האט שוין געזעהן אראנדזש, ער האט שוין געזעהן א מאראנץ, קען מען אים זאגן אז רויט איז ענדליך צו אראנדזש, נאר ס'איז אביסל טונקעלער, אביסל געדעכטער, ס'איז אביסל נאנטער צו שווארץ ווי אראנדזש איז צו ווייס, לאמיר אזוי זאגן. עימיצער זאל איינעם פרעגן וואס איז מעלאנכאליע? ס'איז א געוויסע מין איבערלעבעניש, א געוויסע געפיל, קען ער אים זאגן, ס'איז עפעס צווישן טרויער, עצבות, בענקעניש, מרה שחורה, א נאגעניש, ס'איז עפעס א שטיקל צוזאמשטעל פון די פאר געפילן. איז נאכאמאל גייט מען מיט השוואה, מיט פארגלייכן עס צו עפעס וואס אונז קען מיר שוין פון פריער, און די עפעס איז ווייטער א פילינג, א דירעקטע עקספיריענס וויאזוי מען רופט עס. יעצט די נקודה, די ענין, ווי מען זאגט, לאמיר זאגן די די עקספיריענס פון די קאליר, נישט די אידעע דערפון, האט א נאמען. ס'הייסט. קוואליא. און קוואליא איז אנגענומען צו זיין פון די גרעסטע, אויב נישט די גרעסטע, מיסטעריע וואס איז געבליבן צו פארענטפערט, צו פארשטאנען ווערן. מ'רעדט נישט ממש פון פארשטיין גרונטליך, נאר מ'רעדט מ'הייבט עס נישט אן צו פארשטיין. וויאזוי געשען די קשר די קאנעקשאן צווישן יענע פיזישע זאך דארטן און די אינערליכע עקספיריענס וואס מ'קען אפילו נישט געהעריג מסביר זיין וואס דאס איז אבער וואס יעדער האט נאטירליך און יעדער ווייסט וואס דאס איז און די זעלבע צייט בו בזמן וואס מ'קען עס נישט געהעריג מסביר זיין ס'איז די וויסן אז מ'ווייסט די סעלף אווערנעס, קאנשעסנעס האט כל מיני פענצי שמענצי נעמען, אבער ס'איז די זאך פון וואס מ'קען נישט געהעריג רעדן, ווייל מ'קען עס נישט געהעריג מגדיר זיין, אבער עקזיסטירט, און די מקור פאר די מיני זאכן, פאר די סארט אינערליכע איבערלעבענישן איז א פיזישע זאך דארטן, און די די אמצעי, די מיטל, וויאזוי די די צוויי קאמיוניקעיטן, ס'הייסט וויאזוי איך באקום די איבערלעבעניש פון יענע זאך, פון יענע דרויסנדיגע זאך, זון, קאלער, קול, טעם, איז ווייטער א פיזישע זאך וואס אויפן וועג ווערט פארוואנדלט אין לעקטערישע סיגנאלן, און איך באקום עפעס א עקספיריענס וואס, צו נוצן א לשון משל, ווייל אונז האמיר פשוט נישט קיין בעסערע ווארט וויאזוי עס צו באצייכענען, איז רוחני. ס'איז נישט עפעס וואס מען קען אנכאפן, מען האלט נישט ביים אנכאפן און און מגדיר זיין, אונז קען מיר נישט געהעריג רעדן אפילו דערוועגן, נישטא קיין געהעריגע ווערטער ווי אזוי עס צו באצייכענען, הגם יעדער האט עס און יעדער ווייסט פון וואס מען רעדט, ס'איז די פשוט'סטע און נאנטסטע זאך צום מענטש וואס איז נאר דא צו באקומען. א מענטש קען האבן געליינט טויזנטער ביכער, ער קען האבן דורכשטודירט און דורכגענישטערט און האבן איינגע'חזר'ט גאנצעטע ביבליאטעקן, גאנצ גאנצעטע לייברעריס, און ער זאל וויסן אלעס וואס ס'איז דא צו וויסן וועגן אן עקספיריענס, וועגן די זאך וואס ברענגט עס, און וואס ס'איז, אויף וויפיל מ'קען עס שילדערן. דאס הייסט, מ'רעדט פון די פיזישע חלקים פון די זאך וואס ברענגט די עקספיריענס, קאליר, טעיסט, אין קול און אזוי ווייטער, ער קען האבן כל מיני משלים און דוגמאות, אבער ער וועט נישט וויסן וואס דאס איז ווילאנג ער האט עס אליין, ווילאנג ער פילט עס אליין. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז די זאך וואס וואס די סייענטיפישע וועלט האט געגעבן א נאמען קוואליא איז עפעס וואס איז מחוץ די תחום פון אקאדעמיע, ס'איז מחוץ די תחום פון חכמה. ס'ליגט ערגעץ וואו וואס האט נאכנישט קיין נאמען, ס'ליגט אין א פעלד וואס האט נאכנישט קיין געהעריגע גדרים און וואס קיינער ווייסט נישט וויאזוי אנצורופן. די וויסנשאפטליכע וועלט האט אין די לעצטע יארן געמאכט זייער אסאך פארשריט אין איר הבנה פון דעם מענטש, פון זיין מח וויאזוי ס'ארבעט און וואס ס'טוט. ס'הייסט, די מעדיצינישע וועלט, די וועלט פון סייקאלאדזשי, סייקייעטרי, קען זאגן, די פסיכאלאגישע וועלט קען זאגן, אז לאמיר זאגן ווען די אדער יענע באשטימטע חלק פונעם מח ווערט אפעקטירט אויף א געוויסן אופן, וועט זיך עס אויסדרוקן ביים מענטש אין ענקזייעטי, אין חרדה, א מין שפאנונג, אנגסט, א אנגעצויגנקייט. און די זעלבע זאך אויב. מ' מען קען מיט אזא ספעציעלע מאשין מעסטן די וועיוולענטס ווי מען רופט עס פון די ברעין וועיווס מיין איך צו זאגן די געוויסע כוואליעס וואס די מח געבט ארויס ווייס איך אז ער האט יענע און יענע מעדיצינישן צושטאנד יענע און יענע געזונט פראבלעם וואס דארף באהאנדלט ווערן לאמיר זאגן אזוי און אזוי ס'הייסט מען ווייסט זייער אסאך וועגן די וואס אבער מען ווייסט אבסעלוטלי גארנישט וועגן די ווי אזוי. ווי אזוי געשענט עס? וויאזוי געשענט די זאך וואס זיי רופן קוואליא און אונז קעמיר אן עס אנרופן ביים נאמען, די עקספיריענס, די זאך וואס מען לעבט דורך, די די איבערלעבעניש פון א טעם פון עפעס, וויאזוי געשענט עס? דורך עלעקטערישע סיגנאלן וואס גייען אריין אין בעצם א שטיק פלייש וואס באשטייט פון א פון א פון א כעמישע און עלעקטערישע פראסעס. קעמיקעלס און עלעקטערישע סיגנאלן. וויאזוי געשענט דאס? ס'איז צאמשטעלן די צוויי, די הבנה וואס די סייענטיפישע וועלט האט מיט די אייגענטליכע קשיא אויף וואס אונז האמיר זיך אפגעשטעלט, איז ווי עימיצער זאל פרעגן וויאזוי ארבעטן די וואלן אין די פאראייניגטע שטאטן, און בתורת ענטפער זאל מען אים ווייזן א בילד פונעם ווייסן הויז. אקעי, דאס איז וואס געשענט אז דער וואס געווינט די וואלן גייט זיך באזעצן אויף זעכצן הונדערט פענסילוועניע עוועניו, אבער וויאזוי געשענט עס? די בילד זאגט גארנישט לגבי דעם, די שאלה בלייבט אומפארענטפערט, אפילו מ'האט אים געוויזן א בילד פון ווייסן הויז און יענער פארשטייט פונקטליך אז געווינען די וואלן מיינט אריינגיין אין ווייסן הויז, זיין שאלה איז אבער נישט פארענטפערט געווארן, ווי אזוי? א מענטש שפאצירט פרילינג אויף די גאס און אויף אמאל פילט ער, דערשמעקט, די גרוך פון פריש געשניטענע גראז. יא, ס'נישט דא איינע פון די שענסטע, כ'ווייס איינע פון די שענסטע זאכן, ס'איז גאר א געשמאקע זאך, די גרוך פון פריש געשניטענע גראז ווען אינדרויסן איז געשמאק, אנגענעם, זוניג, ס'א מחיה. סאו וואס געשענט יעצט? די פריש געשניטענע גראז האבן ארויס געלאזט פון זיך געוויסע א געוויסע עפעס, לאמיר עס רופן מיטן וויסנשאפטליכן נאמען מאלעקיולס, נישט קיין נפקא מינה וואס ס'איז, אבער ס'האט ארויס געלאזט פון זיך עפעס א פיזישע ממשות'דיגע זאך וואס האט זיך ארויס געלאזט שוועבן אין די לופטן, ס'איז אנגעקומען צו אונזערע נאז לעכער, דארטן זענען דא די די שפיר אפאראטן, די אנטענעס וואס האבן עס אויפגעכאפט, זיי האבן יעצט באקומען א ידיעה פון עפעס, אין אנדערע ווערטער, גענומען די ידיעה און פארוואנדלט אין א עלעקטרישן סיגנאל, אפגעשיקט צום מח, און אויף אמאל פאלט מען דא אריין אין רוחני, עס קומען ארויף פארשידענע געפילן, פארשידענע זכרונות אפילו, אמאל כאפט מען זיי אויף און אמאל נישט, אבער זיי זענען אייביג דארטן, א יעדע איבערלעבעניש ברענגט אויף געוויסע זכרונות וואס זענען פארבינדן, אסאסיעיטעד, מיט די איבערלעבעניש פון א אנדערע צייט, א אנדערע פלאץ. יא, און ס'לייגט אונז אויך אסאך מאל אריין אין א געוויסע גיסטע, א געוויסע מוט, און ס'גייט נאך ווייטער, אז אויף אמאל קען מען געבן א שמייכל, מ'טרעפט מען זיך כאפן א טיפן אטעם אריין אין די געשמאקע גוטע שמעקעדיגע לופט. ס'הייסט וואס דא איז געשען איז אז די מח האט באקומען אן עלעקטרישן סיגנאל, און אויפן סמך פון דעם האט ער אנגעהויבן טון זאכן פיזיש, אויפן סמך פון נישט דעם עלעקטרישן סיגנאל, ווייל דא איז עפעס געשען אינדערצווישן, דא איז דא א מקשר צווישן די עלעקטרישע סיגנאל פון די גרוך פון די גראז וואס ער האט באקומען, און די עלעקטרישע סיגנאל וואס די מח האט נאכדעם ארויסגעשיקט צום צו די ליפן און צו די לונגען אז זאלן שמייכלען און אטעמען טיף, און די זאך אינדערמיטן זענען זכרונות, מחשבות, געפילן. סא דא איז דא גשמי גשמי און אינדערצווישן עפעס א רוחני וואס איז אים מקשר, אבער וויאזוי איז דער גשמי אנגעקומען צום רוחני און אים אפעקטעט און וויאזוי האט דער רוחני נאכדעם געמאכט א פיזישע א פיזישע מציאות האט ער געטון, עפעס האט ער געטון א פיזישע זאכליכע פעולה אויף דער וועלט. דאס איז די מיסטערי. ס'איז גארנישט אנדערש ווי צו זאגן ווי אז א מענטש האט דורכשפאצירט א הארטע שטאלענעם אדער מעטא אדער ציגעלנעם ציגעלנע וואנט און נאכן ארויסקומען אויף די אנדערע זייט האט ער פלוצלינג באוויזן צו פראדוצירן צו באשאפן א עפל אזוי גראד ארויס פון די לופט. איז דאך ממש דאס. א פיזישע פעולה וואס האט געברענגט א תוצאה אן דעם וואס איך זאל זען די אדער פארשטיין די פיזישע גשמיות'דיגע קאנעקשאן צווישן די צוויי זאכן. אלעס קען מען פארענטפערן און אלעס קען מען מסביר זיין. מען קען זאגן אז היינט אז אונז האמיר שוין קאמפיוטערס קען מען זאגן אז די מח איז גאר א פארגעשריטענע קאמפיוטער. און ס'איז אמת. די מח איז די פארגעשריטענסטע קאמפיוטער וואס איז נאר דא. אבער ס'איז סאך מער ווי דעם. ס'איז נישט נאר א מאשין וואס קען מאכן חשבונות, וואס קען אוועקלייגן זכרונות, וואס קען געדענקן זייער אסאך זאכן, וואס קען מאכן השוואות, צושטעלן, דאס איז אזוי ווי דעם, און די זאך, זאך א' גייט צוזאמען מיט זאך ב', די קאליר רויט, גייט צוזאמען מיט שרייען, מיט סכנה, מיט געב דיך אכטונג, די קאליר בלוי איז, גייט צוזאמען מיט רואיגקייט, מיט מנוחה, מיט שלווה, און אזוי ווייטער כל מיני צוזאמשטעלן וואס מענטשן מאכן, ער זעהט אויס ווי אים, איז ער מסתם ווי אים, ער קומט פון די זעלבע בעקגראונד, פון די זעלבע רקע, פון די זעלבע הינטערגרונד ווי פלוני, האט ער מסתם אויך געוויסע ענליכע שטריכן, געווענטליכע ענליכע נטיות, אן ענליכן געשמאק, און אזוי ווייטער. די מח קען דאס אלעס טון, אבער דאס קען א קאמפיוטער קען עס אויך טון, אבער וואס א קאמפיוטער און קיינער און גארנישט קען טון און וואס אונז האמיר נישט די מינדעסטע השגה איז די איבערלעבעניש, יענע דין דקות'דיגע איידעלע זאך פון וואס מען קען נישט רעדן אבער וואס איז בעצם די נאנטסטע זאך צו מיך, ס'איז די מערסטע חלק איך, ס'איז די תוך, ס'איז די קאור ווי מען זאגט פונעם מענטש, די. די איבערלעבעניש, די דירעקט עקספיריענס, די פילן, די פילן אז מען פילט, די וויסן אז מען ווייסט, דאס איז מסתם די נאנטסטע זאך צו דעם פינטעלע 'איך' פון וואס מען קען נאר רעדן, וואס מען קען האבן א געוויסע השגה. און דאס הייבט מען נישט אן צו פארשטיין, נישט דאס, און נישט די קשר וואס דאס האט מיט די פיזישע וועלט. מען פארשטייט נישט די קשר, מען פארשטייט נישט וויאזוי די קשר געשענט, און וואס עס איז מקשר בעצם, און וויאזוי. יא, א חתונה איז נישט קיין שמחה. שמחה איז די געפיל וואס א מענטש האט אפט מאל זייענדיג אויף א חתונה. סאו א חתונה בעצם איז קען זיין א מקור וואס זאל ברענגען פארן מענטש די איבערלעבעניש פון שמחה. שיגרת הלשון האט אונז צוגעוואוינט צו באצייכענען א חתונה, א בר מצוה, א תנאים, ווי א שמחה. איך גיי צו א שמחה. איך בין געווען ביי א שמחה. אבער בעצם שמחה איז א פועל, נישט קיין שם דבר. די שם דבר איז חתונה תנאים, די פעולה וואס דאס מאכט אויפן מענטש איז, האפענטליך, שמחה. שמחה איז אבער נישט די חתונה, שמחה איז די אינערליכע איבערלעבעניש וואס די מענטש האט. ס'איז דא די אלטע באקאנטע קשיא, יא, אויב א בוים פאלט אראפ אין וואלד, און קיינער האט נישט געהערט די קול וואס דער פאל האט געמאכט, וואס די בוים'ס אראפטראסקען אויף דער ערד האט געמאכט, צו ס'האט בכלל געמאכט א קול, אלטע קשיא. די תירוץ לכאורה איז אז ניין, ס'איז נישטא קיין קול, און ס'האט מיט וויאזוי קול ארבעט. קול איז בעצם הייבט זיך אן און ענדיגט זיך נאכדעם וואס די מענטש'נס אויער האט אויפגענומען די סיגנאל, געשיקט צום מח, און די מח האט עס פארטייטשט אלס די עקספיריענס וואס אונז רופן אמיר קול, שמיעה, געהערט. מ'קען אבער די אמת די זעלבע זאך זאגן, און ס'איז זייער אמת, לגבי יעדע סארט עקספיריענס, לגבי זען, לגבי ווי געזאגט קאלערס, לגבי שפירן, לגבי טעם, לגבי שמעקן, לגבי אלעם. און טאקע וועגן די זעלבע סיבה. די צוזאמשטעל, די סיבה, די מקור, וואס פירט אונז צו האבן סיי וואסערע עקספיריענס, איז נישט די זעלבע זאך ווי די עקספיריענס אליין. ס'איז זיי זענען זייער ווייט אפגערוקט איינער פונעם אנדערן, איינס זיצט אין די פעלד פון אקאדעמיע, פון סייענס, פון יוניווערסיטיס, פון פראפעסארס, די אנדערע ליגט אינעווענדיג אינערליך אין יעדן מענטש, און ס'איז אזוי פשוט, אזא דבר פשוט, אזא דבר המובן מאליו, און ס'איז אזוי ווייט פון די וועלט פון אקאדעמיע, פון פראפעסארס, פון ביכער, פון ביבליאטעקן, ס'זענען אזוי ווייט איינס פונעם אנדערן. סייענס און אקאדעמיע קענען רעדן וועגן די צוזאמשטעל, די פראפערטיס, די אייגנשאפטן, די באשטאנדטיילן פון די זאך וואס מאכט די קאלער, פון די קאלער צו פון די טעם צו פון וואס ס'זאל נאר נישט זיין, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, און נאכדעם איז דא די עקספיריענס. איז כל זמן אונז האמיר עס נישט עקספיריענסד די זאך, אונז האמיר נישט טועם געווען די רויטקייט פון רויט, די עקספיריענס, די טעם פון טשאקלעד וואס עס רופט זיך אפ ביי אונז אינערליך, איז עס נישט געשען, ווייל די צוזאמשטעל, די זאך פון וואו ס'קומט און וואס ס'מאכט עס, איז ווייט נישט די זעלבע זאך פון די איבערלעבעניש וואס אונז האמיר אינערליך. סאו, יעדע עקספירי, אן אן עקספיריענס בכלל, אן איבערלעבעניש, עקזיסטירט נישט כל זמן ס'איז נישט דא קיין מענטש וואס לעבט איבער די איבערלעבעניש, ס'אזא זאך עקזיסטירט נישט אומאפהענגיג פונעם מענטש. און דאס די קוואליא איז די מסתמא ווי געזאגט אויב נישט די גרעסטע, זיכער פון די גרעסטע מיסטעריעס וואס זענען דא אויף די וועלט פאר די וויסנשאפטליכע, פאר סייענס, פאר פילאזאפן אפילו. און ס'איז אינטערעסאנט אגב אז די גאנצע נושא, די גאנצע דיון איז אמאל געווען א פילאזאפישע שמועס, פילאזאפן האבן זיך אפגעגעבן דערמיט, ס'הייסט נישט אזעלכע וואס געבן זיך אפ מיט די מאטעריאליסטישע וועלט, מיט די נאטור, מיט די טבע וויאזוי זאכן ארבעטן, נאר מ'האט פארשטאנען אז דאס איז עפעס אזא אזא מופשט'דיגע עבסטרעקט מושג מיט וואס מ'שפילט זיך ארום און מ'פרובירט עס צו פארשטיין מיט הגיון, מיט לאגיק, מיט שכל, ס'מוז אזוי זיין אנדערש קען גארנישט זיין, יעדע פילאזאף און יעדע שיטה אין פילאזאפיע אויף זיין און אויף איר אייגענעם אופן. היינט. שפילט זיך דער דיון אויס אין די וועלט פון אקאדעמיע, אין די וועלט פון סייענס, דורך פראפעסארס וואס געבן זיך אפ מיט די וועלט, מיט די פיזישע חלק פון די וועלט, פשוט מיט די חוקי הטבע. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט ווי די ענין, ווי דער דיון האט זיך אריבערגעטראגן פון פילאזאפיע צו פיזיקס. און דאס איז אויך איינע פון די, פון די קארנערס, פון די ווינקלען ווי צוויי לכאורה קעגנגעזעצטע אופנים פון אנקוקן די וועלט קומען זיך צוזאם. פילאזאפיע און סייענס זענען לכאורה צוויי גאר אנדערע זאכן, גאר אנדערע ענינים, גאר אנדערע סוגיות. היינט קומען זיי זיך צוזאם. עס איז נישט נאר מיט פילאזאפיע און פיזיקס, נאר אסאך אנדערע ברענטשעס, אפצווייגן פון וויסנשאפט, פון מחקר, קומען זיך צוזאם. און א גרויסע חידוש איז אז טאקע די נקודות דארטן ווי זיי קומען זיך צוזאם, בדרך כלל איז עס ביי א חידוש, ביי א מיסטערי, ביי א אומפארענטפערטע פראגע, ביי א זאך ווי אלע פראפעסארס פון די אלע באטרעפנדע מקצועות זעצן זיך צוזאם ביים טיש און קראצן זיך אינאיינעם די קעפ, כ'האב נישט קיין אנונג וואס דא גייט פאר. יעצט אויב אונז וויל מיר דווקא, קען מיר אונז זאגן אז די זאך פון וואס מען רעדט יעצט, דאס וואס זיי רופן קוואליא, וואס מען קען נישט באצייכענען, וואס מען קען נישט געהעריג ארומנעמען, אבער וואס יעדער איינער האט נאטירליך אלס דבר פשוט, און יעדער איינער ווייסט באופן אינטואיטיוו ווייסט מען גוט פון וואס מען רעדט, קען זאגן אז דאס איז עפעס וואס האט שייכות מיט די נשמה. על כל פנים מ'קען בתורת שפעקולאציע זאגן אז דאס איז אין די תחום פון די נשמה, פון די טאקע די רוחניות'דיגע זאך, די חיות, די זאך וואס גיבט לעבן פאר יעדע לעבעדיגע זאך, ווייל ס'איז א נפש, ס'איז די נשמה, וואס ס'זאל נאר זיין, אבער ס'איז דארטן, אין דעם תחום. אבער באמת, לאמיר זיך פרעגן, וואס איז דאס נשמה? די נאנטסטע ענטפער וואס מען קען זיך געבן איז, אז ס'איז א דבר רוחני. וואס הייסט א דבר רוחני? ס'איז א זאך וואס איז מחוץ די תחום פון די עולם הגשמי. ס'איז א זאך וואס אונזער הגבלה ענדיגט זיך פריער ווי דעם, און אונז האמיר דארטן נישט קיין גרויסע השגה. קיין גשמיות'דיגע פיזישע צוטריט אהין האמיר זיכער נישט. ס'איז נאר דא א קשר, די קשר וואס דער אייבערשטער וואס די השגחה עליונה האט געוואלט זאל יא זיין צווישן די צוויי. אבער בעצם די נאנטסטע ענפער וואס מען קען זאגן איז, כ'ווייס נישט, דא קומט אריין אמונה. כ'ווייס אז ס'איז דא, אבער איך ווייס אויכעט אז איך האב נישט קיין צוטריט אהין מיט מיינע חושים, כ'קען עס נישט געהעריג מגדיר זיין, כ'קען עס נישט באשרייבן, כ'קען עס נישט באצייכענען, כ'קען רעדן דערפון באופן שלילי. דאס איז די איינציגסטע וועג, ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט גשמיות, ס'איז נישט קיין גוף, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז תופס מקום, עכ"פ אין דעם אין דעם אופן וויאזוי אונז פארשטיין מיר מקום דא אויף די פיזישע, אויף די גשמיות'דיגע וועלט. יעצט לאמיר פרעגן די קשיא, נישט די זעלבע, א ענדליכע קשיא, פון די סייענטיפישע וועלט. וואס איז קוואליא? אה, קוואליא איז עפעס וואס האט מיט קאנטשעסנעס. וואס איז קאנטשעסנעס? כ'האב נישט קיין אהנונג. זיי מיר עס מסביר. ס'איז די זאך וואס דו ווייסט אז דו האסט. די זאך וואס איז קלאר אז דו האסט. יעדער האט עס אין זיך. ס'איז ממש די קאור עסענס. ס'איז די תוך תוכיות פון יעדן מענטש. פון די פינטעלע 'איך'. כ'קען דיר עס נישט מסביר זיין. כ'ווייס. ווילסט הערן די בעסטע תשובה וואס איך קען דיר געבן? כ'ווייס נישט. די צד השווה צווישן די צוויי, ביידע ווייסן נישט. איינער, די וויסנשאפטליכע וועלט איז זיין נישט וויסן איז אזוי ווי א גרויסע וואנט וואס מיט וואס ער האט זיך באגעגנט און ער האט זיך אוועק געזעצט לעבן דעם און בייסט נערוועז די נעגל. דאס הייסט איך ווייס נישט וויאזוי וויאזוי כאפט מען דאס אן, וויאזוי דערגייט מען דא, וויאזוי רירט מען זיך ווייטער. און די אנדערער. ווייסט נישט און ער איז באקוועם מיטן נישט וויסן און האט אלץ געוואוסט אז ער ווייסט נישט ווייל זיין נשמה, יענע קאנטשעסנעס, יענע קוואליא וואס ער קען נישט פארשטיין, יענץ זאגט אים אויכעט, יענץ געבט אים אויכעט די אמונה וואס ער האט נאטירליך אין זיך פאר די חשבונות רבים האבן אונז פארדרייט די קאפ, יענץ געבט אונז די נאטירליכע ידיעה מיט וואס אונז ווערן מיר געבוירן, אונז רופט מען עס אויכעט אמונה, אז מען ווייסט נישט, מען ווייסט נישט און מען קען נישט וויסן. דער סייענטיסט האט נאר אזויפיל אויפגעטון אז ער האט זיך בעסער ממחיש געווען דעם תכלית הידיעה שלא נדע, פיזיש. ס'האט זיך באוויזן ממחיש צו זיין פאר די אויגן דאס וואס א מאמין, א מענטש בעצם, א מענטש ווערט געבוירן נאטירליך, א איד ווערט געבוירן נאטירליך מיט די אמונה וואס ער ווייסט נאטירליך, קוואליא'דיג. אז ער ווייסט נישט און ער קען נישט וויסן, ווייל די אמונה הייבט זיך אן דארטן וואו דער שכל ענדיגט זיך. און דער אמת איז, וואס איז דער אמת? דער אמת איז אז ס'איז נישט דא דא קיין, ס'איז נישט דא דא קיין הפסק, ס'איז נישט דא דער וואויד, דער שטיקל, דער חלל, דער תהום, וואס אונז זוכן מיר אזוי שטארק, וואס איז מקשר צווישן די גשמיות און די רוחניות, ווייל הי הי והי הי זענען ביידע די זעלבע זאך, ביידע זענען באשאפן געווארן, ס'איז דא, יעדע גשמיות איז בעצם א רוחני, און די אמת'דיגע זאך וואס מאכט עס עקזיסטירן איז די דבר ה', דאס איז די חיות פון יעדע זאך, די נשמה וואס ליגט אין די אותיות, אזוי ווי ס'שטייט פון בעל שם טוב. און די חילוק צווישן די, צווישן די צוויי הפכים, גשמיות און רוחניות, איז נאר פשוט ווייל אונז מענטשן זעמיר דא אויף די וועלט, דא אין די עקזיסטענץ זענען מיר געווארן פראגראמירט אויף א געוויסן אופן, אז דאס זעט מען אזוי, און יענץ זעט מען אזוי, און יענץ זעט מען בכלל נישט. דאס קען מען אפשר פארשטיין ביז א געוויסע נקודה, און פון דא און ווייטער איז נישט מעגליך צו פארשטיין. אבער מען קומט אלץ נאנטער צו די הכרה, צו די ידיעה אז שלא נדע, אז מען ווייסט נישט און מען קען נישט וויסן, דארף מען נאך געבן דעם לעצטן שטופ, אפגיין די לעצטע פאר שריט ביז אהין. ברכה און הצלחה.